חידה אויף פרשת משפטים, ווי איז שייך אז מען זאל גנב'ענען א חפץ פון א מענטש'ס הויז און ער זאל באקומען צען מאל די שווית פון די חפץ? אונז ווייסן אז מען קען כפל, ארבעה וחמישה, ווי איז שייך א מענטש זאל באקומען צען מאל די אמאונט פון וואס מען האט גע'גנב'עט פון אים? די ענסער צו די חידה איז, די גמרא אין פרק מרובה זאגט, וגונב מבית האיש ולא מבית הגנב, א גונב אחר הגנב באצאלט נישט כפל פאר די גנב, זאגט די גמרא, אבער ס'קען זיין אז מ'צאלט יא כפל פאר די בעלים הראשונים, אויב איך האלט נישט ווי ר' יוחנן. דאס מיינט, לאמיר מאכן א משל אז ראובן האט גע'גנב'עט עפעס,

און נאכדעם באקומט ער כפל פון ראובן און פון שמעון, און אזוי ווייטער, א לוי גנב'ט עס פון שמעון, יהודה פון לוי, איז יעדער איינער צאלט צוריק פון וועם ער האט צוגענומען צאלט ער צוריק די קרן, און די כפל צאלט ער פאר די בעלים הראשונים, איז אויב ס'איז געווען צען מענטשן וואס האבן גע'גנב'עט זה אחר זה, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, וכו', ביז צען מענטשן, קומט אויס אז די בעלים יעקב באקומט צען מאל זיין ווערט. פלאס די קרן פארשטייט זיך. נאך א היכי תמצא, מאכן אביסל מער אינטערעסאנט, וואס ס'זעהט אויס אויכעט אמת, וואס וועט זיין אזוי, קען מען מסביר זיין וואס געשעהט אויב ס'איז אביסל אנדערש געשעהן, יעקב האט האט א שור, ראובן גנב'עט א שור פון יעקב, און ער פארקויפט עס פאר שמעון, גייט לוי ער גנב'ט עס פון שמעון און ער פארקויפט עס פאר יהודה, איז געווען דא ראובן מיט לוי זענען ביידע געווען גנבים מיט מוכרים, וואס די הלכה איז איינער איז גונב שה ומכרו, שור ומכרו באצאלט פינף, דאס מיינט פיר באמת. פיר מיינט דאך די עיקר די עיקר צו פארשטיין דא איז די קרן פלאס פיר בכהאי גוונא אויב ס'איז געווען אלעס לפני יאוש איז די דין אז ראובן און לוי ראובן באצאלט צוריק פיר און לוי באצאלט צוריק פיר פאר די בעלים הראשונים פלאס ראובן באצאלט די קרן קומט אויס אכט מאל פלאס די קרן.